רעד איך נאָך פֿון פֿערד. אין אמתן האָב איך געקראָגן איין אָקס, בין אַן ערשטער קאַטעגאָרניק. עס וואָלט גלײַכער געווען אָנצורופֿן ערשטער קאַטערזשניק. יאָ, חבֿר שרײַבער, איך זאָג, אַז פֿון איין פֿערד קען מען קיין אַכצן פֿעלן ניט אַראָפּשינדן. פֿון מיר האָט מען שוין אַראָפּגעשונדן אַכצן מאָל אַכצן, און פֿון אָקס גופֿא האָט מען שוין אַכצן מאָל אַכצן פֿעלן אַראָפּגעשונדן. איר פארשטייט אז מען האט ארויסגעלאזן דעם סלוך אז אידן גיבט מען אוועק קרים איז דאך נישט שייך מען האט דאך ביי אונז געשמועסט אז ארץ ישראל האט מען אוועקגעגעבן אידן אגב וואלט איך אהין ניט געפארן סייווי איר וועט מיר אנטשולדיגן אריסטאקראטלעך זענען אהין געפארן יענע לייט האב איך פון תמיד אן נישט געקענט אנזען. איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין אמונה אין אזא עולם וואס מען האט אים באדארפט באדינען. איר פארשטייט, איך בין א פראסטער בעל-עגלה געווען פון יארן אין מיין שטעטל. געשלעפט די משא. געשלעפט וואס ס'האט זיך געמאכט. וואס הייסט מען האט זיך געקלאגט ס'איז שווער? אויסגעקוקט מען זאל העלפן? פע! דאס טוט נישט נאש בראט, קענען אפילו די אויגן פון קאפ ארויסקריכן. איך האב נאר בשעת מעשה געטראכט, בשעת איך בין געגאנגען מיט דער משא אויף די טרעפלעך און די קני אט ברעכן זיי זיך אונטער. און רב זאוול דער קרעמער זאל עס פרואוון א פינגער צולייגן, כלומרשט ארויסגעגאנגען מיר אנטקעגן, כלומרשט ארויסגעגאנגען העלפן כאטש א קרעכץ טון, און אז איך בין אנגעקומען אנטקעגן אים מיט דער משא אויף דער פלייצע, האט ער זיך גערוקט הינטער זיך, מורא געהאט איך זאל אויף אים ניט ארויפקריכן. רב זאוול, רב שמערל, רב טודרוס און רב חייקל, געדזשוויגעט פאר זיי גענוג.

איר פארשטייט אז די דאזיגע לייט, איך וועל זיי נישט אנרופן ביי זייערע נעמען, אגב זענען זיי שוין געווען אויפן עולם האמת, און אהער קומען זיי שוין נאך חיבוט הקבר. זיי איז ניט מקנא צו זיין, מען איז דאך אידן, אז ס'איז געווארן שלעכט, איז אלעמען געווען שלעכט. זאָג איך אַנטקעגן דעם, װי פֿון אײן פֿערד קען מען קײן אַכצן פֿעלן ניט אַראָפּשינדן. בין איך דװקא װײכער געװאָרן. כ'בין געװען אַמאָל אַ האַרטער מענטש. נישטאָ װאָס צו פֿאַרלײקענען. אַז מע האָט געזאָגט, אַז ייִדן גיט מען אַװעק קרים, איז דאָך נישט שײך. בין איך אין דעם אַרײַן. בין איך פֿאַר דער אידעע אַ גרױסער אידעאַליסט. ערד איז ערד.

איך ברייע די גאנצע זאך אנטקעגן דעם וואס מען זאגט קאטעגאריעס. אוודאי האט איר זיך אנגעהערט פון די אלערליי קאטעגאריעס, בין איך אויך געווארן א קאטעגאריע מענטש. איר פארשטייט, ווען איך כאפ אויף דעם ענין גלייך, וואלט איך דא באדארפט זיין מיט א יאר פריער. יעמאלט וואלט איך אראפגעקומען מיט אפאר סוסים, און איך וואלט געלאכט פון דער גאנצער וועלט. וואלט איך נישט באדארפט ווערן אויסגעריסן און נישט אויסציען די פיס אין בלאטע. האָט מען פֿאַרשלאָפֿן. הערט איר, אַז מען פֿאַרשלאָפֿט, זאָל עס אױף װיסטע פֿעלדער אױסגײן. בין איך געבליבן מיטן בײַטשטעקל אין האַנט. טאַקע יענע לײַט האָבן מיך אַרײַנגעשלעפּט אין בלאָטע, האָבן מיך אױף אַ װײַלעטשקע אַרומגעשלעפּט איבער די דערפֿער. אױף אַ װײַלעטשקע מיך געמאַכט פֿאַר אַ תּבֿואה-הענדלער, נישט געדאַכט זאָל עס װערן. נו,

האָב איך דאָך שױן באַדאַרפֿט סײַ-װי זוכן אַ פּאָר צו זיך, נאָך עפּעס אַ פֿערד, װאָס זאָל מיט מיר קענען גײן אין שפּאַן. האָב איך מיך שױן מײשבֿ געװען, אױב שױן אַ שותּף צום װאָגן, זאָל שױן זײַן אַ שותּף צום אָקס אױך, ער אַן אָקס, איך אַן אָקס. איר האָט דאָך געזען, װאָס אין קאַנטאָר טוט זיך אָפּ. אַ מאַרק, װאָס זאָג איך אַ מאַרק? אַ יאַריד, אַן אָנלױפֿעניש! װער איז דען דאָרט נישט?

מען גייט דאך נישט אהער, מען פליט דאך אויף ריסאקעס, איז טאקע אין קאנטאר האב איך מיר מיין פאר צום ערשטן מאל באגעגנט. דאכט זיך א מענטשל א פיינס אט דער פון וועמען איך וויל אייך דערציילן, אביסל אן איידעלער, מיט ברילן אויף דער נאז, מען האט זיך אנגעקוקט, אדורכגעשמועסט, איך האב אים גענומען פארן האנט, טאקע געוואלט אויספרואוון צי דאס מענטשל האט כח,

דאָס מענטשל איז מיר געװען געפֿעלן, טראַכט איך מיר, אַ מאָל האָט ער מיך געלערנט, איצט װעל איך אים לערנען. טאַקע אין אמתן, פֿאַר װאָס נישט? מע מוז אײנער דעם אַנדערן צוהעלפֿן. נעם איך מײַן שותּף און איך קלאַפּ צו, רײד אָפּ מיט אים װי עס פּאַסט, אַלע גלײַך, מיין אקס, דיין אקס, מען וועט זיי איינשפאנען אינאיינעם. און איך זאג צו אים אז אויב נאר א גוטע גערעטעניש וועט זיין וועט מען קויפן פערד. אויב שותפים, אויב חברים, זאל זיין חברים. און וואס זאל איך מיר נארן? וואס אן אמת איז אן אמת. איך האב געוואלט האבן א חבר, א שיינעם חבר. נו, אז מען איז נאך אינאיינעם אין די האלאבלעס, קען מען פון אזא איינעם עפעס כאפן.

איך בין אפאר מאל אויפגעשטאנען באגינען אז מען האט באדארפט זאל א מענטש שלאפן אביסל לענגער, וואס זאל איך מיר נארן, ער האט מיר אויסגעזען ווי א יונגער לאשיק וואס מען באדארף איינשפאנען צום ערשטן מאל אין וואגן און מען באדארף אכטונג געבן ער זאל זיך ניט איינרייסן ער זאל די האלאבלעס נישט צעברעכן. יא חבר שרייבער, אזוי זענען די אינטעליגענטן. זיי זענען נישט געפרואווט, זענען שלאבעריג, מען באדארף זיי העלפן. האב איך צו אים געזאגט, מיר'ן אנהייבן צו פירן שטיינער, עס האט זיך געמאכט אנצופירן שטיינער פאר דער קאנטאר, די קאנטאר האט געבויעט איר א שטוב, גוט אז ס'מאכט זיך א פארדינסטל.

איר פארשטייט חבר שרייבער, דעם ערשטן באגינען, איך בין מיט אים ארויסגעפארן א נישט גלייכע פאר. וואס זאל מען זיך לייקענען אז א רעוואלוציע איז געקומען און אנגענומען ביים קארג און אויסגעגלייכט איז אויסגעגלייכט. ער וואלט מיר מיין הארץ צעווארעמט ווען ער הייבט אן טאקע פון דעם ערשטן באגינען. איר פארשטייט, איך האב מיר געוואלט אויסרעדן, געוואלט אראפרעדן פון הארצן,

אז ער האט אן אקס צוגלייך מיט מיר, טאקע דערמאנען אלע עוולות, פאר זיך, פאר מיין טאטן, אויך געווען א פראסטער איד וואס האט כסדר געהארעוועט פאר יענעם, כסדר האט מען אים געשפיגן אין פנים אריין, זענען מיר געווארן חברים, זענען מיר אויף א וויילע געווארן ביידע בעלי עגלות. איז דאך נישט שייך.

מילא, דו ווילסט שלאפן? שלאף, וועל איך די אקסן אנטרייבן. אנגעקומען ברוך השם צום ארט וואו מען באדארף זיך אן אייל טון צו אנלייגן די שטיינער, מען קען פארן טאג באווייזן צוויי מאל צו זיין הין און צוריק, מאכט ער צו מיר, וואס מיינט איר, איך בין בכח אליין אויפצוהייבן אזא שווערן שטיין? מאך איך צו אים, טא וואס פאר א שותף ביסטו מיר חבר,

מילא, איך האָב אָנגעלאָדן דעם וואָגן. ווי איר זעט מיך לעבן, אַז דרײַסיק שטיינער, צו דריטהאַלבן פוד אַ שטיין האָב איך אַליין אַרויפגעלייגט. ער האָט געגלעט זיין אָקס דעם האַלז. געדויערט אַ שעה געוויס, ביז איך האָב באַוויזן אָנצולייגן די שטיינער. וואַרט איך, דער מענטש וועט נעמען איינשפּאַנען די אָקסן, איך זאָל דעם אָטעם אָפּכאַפּן, אָבער דער מענטש רירט זיך נישט פון אָרט. וואס זאל איך אייך זאגן, איך האב איינגעשפאנט די אקסן און אז מען איז אפגעפארן א פאר וויארסט, נעמט ער און כאפט זיך ארויף אויפן וואגן אויף די שטיינער, באשר אים טוען וויי די פיס. מאך איך צו אים, אך צער בעלי חיים אויף די אקסן! מאכט ער, דאס פירט מיך מיין אקס און נישט דיינער! וואס זאגט איר צו אים? באמת האב איך זיך מיר געוואלט אפשטעלן דעם וואגן און מיט דער בייטש אזוי צעחוואשטשען אים די זייטן, אזוי צעחוואשטשען, נאר גיי טו און מאך אז דער וואגן איז א בשותפותשער און אן אקס איז זיינער.

איר פארשטייט, איך האב געוואלט אראפרעדן פון הארצן אלץ וואס מיר האט זיך אנגעקליבן. אוי, האב איך אים געוואלט געבן, פאר זיך און פאר מיין טאטן, אי פאר אלץ וואס ס'האט זיך נאך אין שטעטל אנגעקליבן אויפן הארצן. ער האט זיך געזעצט, האט אויסגעטאן די ברילן, זיי אויסגעווישט און אנגעטאן צוריק און מאכט צו מיר, איר פארט היינט נאכאמאל?

מען האט אפשר גאנץ קרים צעאקערט, פארזייט, מען שניידט, מען זאגט אין חרסון האבן זיי נעבעך א הונגער, אבער דא איז נישט צו פארזינדיגן. די פעלדער נישט צו פארזינדיגן. איך האב יעמאלט אנגעפירט די שטיינער פאר יענעם, אנגעפירט די שטיינער פאר זיך, אויסגעבויעט א שטוב, און שרייב אוועק אז מיין ווייב און קינדער זאלן אראפקומען. און דעם אקס זיינעם מיטן חלק וואגן האב איך אים איבערגענומען,

אפשר איז א טאטע גערעכט? אפשר איז ער ביים שכל? ווארום וויפיל מאל האב איך געהערט ווי פארצאגטע מאמעס האבן געשאלטן, הלוואי וואלט איך זיי קליינערהייט באגראבן! הלוואי וואלט איך א שטיין אויסגעטראגן אין די געדערעם! וואס מיינט איר? פאר גרויס נחת טוט עס א מאמע? אדער ס'איז א דאנק דעם וואס אין הימל פארן שטיקל גליק וואס ער האט דער מאמען צוגעטיילט? נאר גארנישט, איך קען צו זייער טאטן גארנישט האבן. נאכדעם ווי איך האב מיט דעם טאטן זייערן געבארן ס'פערטע קינד, כ'בין נאך אליין א קינד געווען, האט ער זיך אנידערגעלייגט אויף א וויסטער קרענק, און נאכן אפטשאכניען א גאנצן ווינטער איז ער געשטארבן.

ס'איז מיר נאָך געװען דערװידער, װאָס אין דער צײַט, װען זײַן געבײן האָט שױן געפֿױלט אין דער ערד, איז אין מײַנע געדערים אַ לעבן געװאָקסן. כ'האָב מיר יעמאָלט געװוּנטשן, אַז גלײַכער אַ שטײן זאָל פֿון מיר אַרױסקומען. נו, איז אַרױסגעקומען די ייִנגערע טאָכטער חיה, װאָס איך האָב זי אַ נאָמען געגעבן נאָך איר טאַטן, חײם האָט ער געהײסן, חײם ברעגמאַן.

געפרעסט, איבערגעקליבן שמאטעס און וואס נישט, ביז כ'האב זיי דערלעבט צו זען אויף אייגענע קעסט? ניין, זעט איר איך מאן נישט ביי מיינע קינדער באשר כ'האב זיי עפעס געגעבן, באשר ס'קומט מיר. נארישקייטן. כ'ווייס קיין דאנק קריגט מען נישט פון קיינעם אז מ'טוט פאר אים עפעס, און אוודאי שוין א קינד וואס אז עס וויל קען עס נעמען און א זאג טון,

נארישע מענטשן ווילן מיר איינרעדן אז שולדיג איז אין דעם אמעריקע. ס'הייסט אין דער גאלדענער מדינה משטיינס געזאגט איז דער מענטש באוואקסן געווארן מיט א גראבער קארע און מער ווי פאר זיך אליין ארט אים נישט אז אפילו קינדער זאגן זיך אפ פון טאטע מאמע. נו, זאל איך עס גלויבן? איז דאס א לעבן? ווען דאס זאל טאקע זיין אמת, האט מען באדארפט בעטן ביי דעם וואס אין הימל, ער זאל א תל מאכן פון אזא לעבן. נישט צוליב דעם האט איר מיך געטראפן אין א מושב זקנים. וואס טו איך דא? ווי קומט א מאמע וואס האט פיר קינדער און ניין אייניקלעך? אפשר בין איך אליין שולדיג? אפשר האב איך זיך נישט באדארפט שלאגן קאפ אן וואנט אויב די עלטסטע טאכטער האט גענומען און חתונה געהאט מיט אן איטאליענער? ווארום דייקא ער האט געוואלט איך זאל נישט גיין אין א מושב זקנים,

א מאמע קען צען קינדער שלעפן אויף די פלייצעס, און צען קינדער אז די מאמע קומט אויף דער עלטער ווארפן זיי דער מאמען אראפ פון די פלייצעס. אט דאס איז עס, אז מען לעבט דערלעבט מען. ווען איך ווייס אז קינדער נעמען און פארגעסן, ס'הייסט אמאל איז געווען א מאמע וואס איז מיט בלוט אפגעגאנגען געווען און מער נישטא. נעכיי וואלט עס טאקע אזוי געווען. ווייס איך דא אין מושב זקנים דרייט זיך ארום א שאטן וואס האט אמאל געהייסן חיה ברעגמאן. טאקע א שאטן און נישט מער. מחמת די מאמע וואס האט אמאל געהייסן חיה ברעגמאן איז באגראבן געווארן אין אירע לעבעדיגע פיר קינדער.

בעט זי ביי מיר, ביי דער מאמען הייסט עס, זי זאל איינרייסן דעם ארון קודש, גאט בעטן ער זאל געזונט ווערן. ער האט דיך ליב, דערציילט זי מיר, ער דערמאנט שטענדיג דיין נאמען. נו, האט ס'הארץ נישט באדארפט צעריסן ווערן? וואס האב איך געקענט טון? נעם איך און טו א זאג צו איר. קענסט אליין נישט גאט בעטן? איך ווייס גארנישט צי איך בין עפעס ווערט ביי דעם וואס אין הימל, ווארום אויב יא, האט ער דאך געקענט מאכן אז אנשטאט קינדער זאל איך גאר געבערן שטיינער. איך האב עס אפשר נישט באדארפט זאגן. דייקא דערפאר וואס איך בין א וויסטע מאמע האב איך באדארפט נעמען און זאגן, נאריש קינד,

וואס האט מען מיך געמאכט פאר א מאמע אז קיינער דארף גאר קיין מאמע נישט האבן? וואס דארפן קינדער דען האבן א מאמע? ווער בין איך דען ביי זיי געווען? א דינסט א געטרייע, אויסגעוואקסן און מען האט דער דינסט טאקע נישט פארגעסן, מען האט זי נישט געלאזן אויף דרויסן, מען האט זי אריינגעזעצט אין א מושב זקנים און מען צאלט פאר איר. דאס איז דאך אוודאי שיין פון זייער זייט

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דיגיטאליזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.